בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף פ"ה, מיר הייבן אן דף פ"ד עמוד ב' די לעצטע ווערטער פון די עמוד, אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה אמר שמואל געזאגט, בור שבין שתי חצרות, מופלגת מכותל זה ארבעה ומכותל זה ארבעה, וואס טייטש אזוי, דא רעדט זיך ביי א ציור וואס איז דא צוויי חצרות, און ביידע חצירות זענען איינס לעבן דעם צווייטן, אבער נישט פשט אז ס'טיילט אפ א וואנט צווישן די צוויי חצירות, נאר יעדע חצר האט א וואנט וואס דארט ענדיגט זיך די חצר, ס'טייטש די רעכטע חצר האט א וואנט, די לינקע חצר האט א וואנט, צווישן די צוויי ווענט איז דא אזא סימטא, אזא דורכגאנג, וואס דארט קען קיין איינע פון די חצירות בעצם נישט אריינגיין, ווייל טאמער איינע פון די חצירות קען אריינגיין איז נישט נוגע די גאנצע שמועס דא, ווייל דעמאלטס איז פשט יעדער איינער איז שולט דא אויף דעם שטח און ממילא דארפן זיי פארשטייט זיך מאכן אן עירוב צוזאמען, נאר דא רעדט זיך אז קיינער קען נישט אריין גיין אין די געסל וואס גייט דא צווישן די צוויי חצירות, נאר וואס דען אינמיטן די געסל, אינמיטן די דורכגאנג צווישן די צוויי חצירות איז דא א בור מיט וואסער, יעצט די דין איז, לאמיר זאגן ס'איז דא צוויי חצירות, צוויי רשויות, וואס איז דא א בור פון וואסער פונקט אינדערמיט וואס ביידע קענען שעפן פון דעם, איז די דין איז מען דארף מאכן א מחיצה כדי יעדער איינער זאל קענען שעפן וואסער דא, ווייל יעדער איינער האט דאך א שליטה דא אויף דעם בור, סיי דער חצר סיי דער חצר, און ממילא אז יעדער איז שולט אויף דעם איז אדער דארף מען מאכן אן עירוב צוזאמען אדער מאכט מען א מחיצה דאס אפצוטיילן, אבער דא דא רעדט זיך ביי א ציור וואס דער בור איז אוועקגערוקט פון ביידע חצרות. ס'איז נישט אין די צוויי חצרות נאר ס'איז אוועקגעריקט ד' טפחים פון יעדע חצר. איז היינט גייען מיר זעהן א דין, א מחלוקת בעצם פון רב און שמואל, אבער רב איז בעצם די בעל המימרא וואס רב זאגט א דין אין אדם אוסר על חברו דרך אויר, איז דאס א געוואלדיגע חידוש. רב'ס דין זאגט אזוי, ביז יעצט האט מען דן געווען וואס טוט זיך ווען ס'איז דא עפעס א שטח וואס צו איין חצר איז עס א זריקה, פאר די אנדערע איז עס א שלשול, פאר איין חצר איז עס א פתח, פאר די אנדערע איז עס א זריקה און אזוי ווייטער, און פאר איין חצר איז גרינג אנצוקומען, פאר איין חצר איז שווער אנצוקומען אהין, איז ווער קריגט די שטח, ווער מעג זיך באנוצן דא, צו קיינער טאר זיך נישט באנוצן אזוי ווי מען האט געזען ביז יעצט, דא זאגט רב אז די גאנצע מדובר ווען א זאך איז בזריקה צו בשלשול צו בפתח, דאס איז נאר ווען איינער איז לעבן דעם שטח, נאר די שטח איז אדער צו הויעך אדער צו נידעריג, אדער ס'איז טאקע גלייך, דעמאלטס איז דא דעם גאנצן דיון, אבער. רב האלט אז ווען דער שטח וואס מען רעדט דא איז אוועקגערוקט פונעם חצר, לאמיר זאגן ס'איז דא א שטח וואס איז אוועקגערוקט פון מיין חצר ד' טפחים, דעמאלטס גייט מיר נישט אן אז ס'איז בשלשול בזריקה, מיט מיר האט דער שטח נישט קיין שייכות, און במילא טאמער ס'וועט זיין א צווייטע חצר וואס איז לעבן דעם, איז אפילו פאר יענע חצר איז עס א זריקה, עס איז א שלשול, צו א פתח נישט קיין נפקא מינה, ס'איז זיינס, ס'איז נישט דיינס, ווייל דו האסט נישט קיין שליטה דא. יעצט די זעלבע זאך איז פארקערט, טאמער ס'איז דא צוויי חצירות, וואס אזוי ווי ביי די ציור דא, ס'דא א בור אינצווישן, וואס די בור איז אוועקגערוקט ד' טפחים פון ביידע חצירות, פשט קיינער האט נישט קיין שליטה אויף דעם בור, לויט רב, ווייל יעדע זאך וואס אוועקגערוקט ד' טפחים, אויף דעם איז מען אינגאנצן נישט דן, דאס הייסט אינגאנצן נישט דו האסט א שליטה אויף דעם, און ממילא בעצם קיינער אסר'ט נישט אויף קיינעם, איז יעדער בעצם מעג דא שעפן וואסער, פון דעם בור, נאר וואס דען, שמואל גיימיר זעהן שמואל קריגט זיך, שמואל האלט אז אוואדע שורת הדין אליבא דדין איז רב גערעכט, אז וואס אז היות וואס אוועקגעריקט ד' טפחים איז עס אינגאנצן נישט קיין מדובר, דו האסט נישט קיין שייכות דערצו, ממילא דו אסר'סט עס נישט אויף יענעם, און די זעלבע זאך טאמער יענער איז אוועקגעריקט אסר'ט יענער נישט אויף דיר, יעדער מעג שעפן א מחיה, נאר שמואל האלט בכל זאת, חזל האבן גוזר געווען ביי אזעלכע סארט שטחים אז מען דארף מאכן א היכר, כדי זיך נישט צו פארמישן מיט א שטח וואס איז יא נענטער פון ד' טפחים, איז די מימרא זאגט דא שמואל, זאגט שמואל אז דער בור וואס איז צווישן צוויי חצירות וואס איז אוועקגערוקט פון יעדן חצר ד' טפחים, און קיינער קען נישט צוקומען צו דעם, די איינציגסטע וועג וואס מען קען צוקומען צו דעם איז מיט א זריקה, נישט א געהעריגע זריקה וואס מען האט געזען ביז יעצט, אבער מיט א זריקה פון ד' טפחים, און ממילא קיינער אסר'ט עס נישט אויף קיינעם, אבער חזל האבן מתקן געווען אז מ'דארף מאכן א היכר, און במילא זאגט שמואל, זה מוציא זיז כל שהוא וממלא, וזה מוציא זיז כל שהוא וממלא, יעדער איינער דארף מוציא זיז, זיז איז אזא שאפעלע וואס מ'דארף ארויס שטעקן פונעם חצר, וואס טייטש, פון די חצר איז דא א וואנט, שטעקט מען ארויס אזא שאפעלע פונעם וואנט, וואס דאס עט זיין א היכר, אז בעצם זאלן מענטשן זעהן אז נישט אלעמאל איז די דין אזוי אז יעדער איינער מעג שעפן, נאר דא היות עס איז אוועקגערוקט ד' טפחים פאר דעם דא מעג יעדער שעפן קיינער אסר'ט נישט אויף קיינעם, אבער טאמער דער בור וואלט געווען אין די ד' טפחים פון די ביידע חצרות, איז אוודאי וואלט איינער גע'אסר'ט אויפן צווייטן און קיינער וואלט זיך נישט געטארט באנוצן, טאמער ס'קומט אן די זעלבע גרינג צו די זעלבע שווער פאר ביידע. דאס זאגט ער דא. זאגט די גמרא, ורב יהודה דידיה אמר, דאס האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, רב יהודה אליין האט געזאגט, אפילו קניא, מען דארף נישט א שאפעלע, נאר אפילו א שטאנג, א קליינטשיגע היכר, איז אויך גענוג צו מאכן א סימן אז מען מעג דא שעפן, ביידע מעגן שעפן, פארוואס? יעדער זאל זען אז היות ס'איז אוועקגערוקט ד' טפחים, מעג יעדער שעפן דא און קיינער אסר'ט נישט אויף קיינעם. זאגט יעצט די גמרא, אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געזאגט צו ר' יוסף, הא דרב יודא דשמואל היא, די מימרא פון רב יודא אז מ'דארף מאכן א שטעקעלע וואס שטעקט זיך ארויס א היכר, דאס גייט כשיטת שמואל, וואס בעצם, אונז זעהן מיר דאך אליינס ס'גייט כשיטת שמואל, ווייל שמואל האט געזאגט מ'דארף מאכן א שאפע, אויף דעם זאגט רב יודא, מ'דארף מאכן א שטעקן. און אויף דעם, ווי ס'איז משמע יעצט, זאגט אביי צו ר' יוסף אביי האט נישט געוואוסט אז ר' יודע'ס מימרא גייט ארויף אויף שמואל, ער האט געמיינט סתם אז ר' יודע האט געזאגט מ'דארף מאכן א שטעקן, און פאר דעם זאגט אביי דאס גייט אוודאי ווי שמואל, פארוואס? ווייל דאי דרב, טאמער ר' יודע האלט כשיטת רב, הא אמר, רב האט דאך געזאגט אין אדם אוסר על חברו דרך אויר, רב האלט דאך, אז יעדע מאל אז ס'איז א דרך אויר, דרך אויר איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווען א זאך איז אוועקגערוקט ד' טפחים פון א מענטש, פון א שטח, פון א חצר, איז אסר'ט ער נישט אויפן צווייטן, און במילא די בור דא, וואס די בור איז אוועקגערוקט ד' טפחים פון ביידע חצרות, אסר'ט קיינער נישט אויף קיינעם, און במילא לויט רב קען יעדער שעפן וואסער אן קיין שום היכר, און במילא מוז מען זאגן. אז די מימרא פון רב יהודה אז מען דארף מאכן א שטעקעלע, גייט כשיטת שמואל, וואס שמואל האלט מען דארף יא מאכן א היכר, זאגט די גמרא יעצט ודשמואל מהיכא, וואס טייטש נאכדעם וואס אביי זאגט אז ער האט נישט געהערט די מימרא פון שמואל, אביי האט נאר געהערט די מימרא פון רב יהודה, און מילא זאגט ער רב יהודה גייט ווי שמואל, וועלכע שמואל, טאמער דו האסט נישט געהערט שמואל דארפסט דאך וויסן די דין פון שמואל פון ערגעץ אנדערש, און מילא זאגט די גמרא וועלכע שמואל רעדט מען דא, אילימא מהא דאמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לרשות הרבים צריך סולם קבוע להתירו, עסטו וועלן זאגן די מימרא פון שמואל וואס מען האט נעכטן אויסגעשמועסט. לגבי א גג, וואס די גג איז נאנט צו א רשות הרבים, און לעבן די גג איז דא א מרפסת, וואס מ'האט געזען אז שמואל האט געזאגט אז די איינציגסטע וועג דער בעל הגג מעג זיך באנוצן מיטן גג, איז טאמער ער מאכט א לייטער פונעם גג צו דעם צווייטן שטאק, וואס מיט דעם ווייזט ער פאר יעדעם אז די גג איז מיינס, און איך לאז נישט די בני רשות הרבים דא זיך באנוצן מיטן גג, און במילא, לכאורה, פון דא זעהט מען אז שמואל האלט טאקע אז מען דארף א היכר. ווי זעהט מען דא אז שמואל האלט מען דארף א היכר? ווייל בעצם, די גג דא, זאגט רש"י, איז דאך לעבן א רשות הרבים. יעצט, א רשות הרבים אמאליגע צייטן, וויאזוי האט מען אנגעלאדענט א, וויאזוי האט די רבים זיך באנוצט מיט די גג? מען האט גענומען זאכן פונעם פערד, מען האט גענומען זאכן וואס מען האט געטראגן, מען האט געשלעפט, און מען האט עס אראפגעלייגט אויף דעם גג. יעצט אמאליגע צייטן האט מען נישט געקענט צוגיין צום גג אליין, ווייל ס'איז געווען אין די ערד, אזוי ווי מ'זעט היינט אין ארץ ישראל אויף אסאך געסער איז דא אזעלכע שטיינער לעבן די ערד מ'זאל נישט קענען ארויפפארן אויף די גאס ווי מענטשן גייען, איז אויך געווען אזעלכע שטעקענעס לעבן שטיבער לעבן ווענט, פלעגט זיין אזעלכע שטאנגען אין די ערד אז א פערד און וואגן זאל נישט קענען אריינהאקן אינעם וואנט אראפהאקן דעם הויז, און במילא וויאזוי האט א מענטש אפגעלאדענט זיין פעקלעך זיין לייסט וואס זאל נאר נישט זיין אויף דעם גג, לכאורה האט ער עס אפגעלאדענט מיט דעם וואס ער האט גענומען זיין פעקל און ער האט עס אויסגעשטעקט ד' טפחים צו די דאך, ווייל דער שטעקן איז געווען אוועקגעריקט פון די וואנט ד' טפחים, מילא ער האט נישט געקענט צוגיין צום דאך אליין, ער האט עס געדארפט אויסשטרעקן ד' טפחים, און אזוי האט ער עס אראפגעלייגט אויפן דאך. יעצט לכאורה, לויט רב, איז דאס דאך נישט קיין פראבלעם. לויט רב, פארוואס דארף איך מאכן דא א לייטער צו ווייזן אז איך לאז נישט די בני רשות הרבים דאס נוצן? לכאורה, וואו שטייען די בני רשות הרבים? מער ווי ד' טפחים אוועק? נו, רב האט דאך געזאגט, אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר. דאס אז דו באנוצט זיך דא מיט דעם שטח פון ד' טפחים אוועק איז נישט מעלה ומוריד פאר מיר, און ממילא איז סתם אזוי דער שטח מיינס. וואס דארף מען האבן א לייטער? נאר וואס דען מוז מען זאגן אז שמואל האט געהאלטן אז אפילו אמנם ס'איז אוועקגעריקט ד' טפחים מען דארף נאך אלץ האבן א היכר, און פאר דעם דארף איך האבן דא א לייטער, און במילא עסטו מיר וועלן זאגן אז דאס איז דער שמואל וואס אויף דעם האט רב יהודה געזאגט אז מען דארף האבן א שטעקעלע אלץ היכר און מען דארף נישט קיין שאפע, אבער אויף דעם זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ריכטיגע ראיה, פארוואס? ווייל דילמא כדרב פפא, אזוי ווי מען האט געזען אין די נעכטיגע בלאט, אזוי ווי רב פפא האט איינגעזעצט דארט אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז די בני רשות הרבים באנוצן זיך מיט דעם אז זיי לייגן די קאפעליטשן מיט די רעקלעך לייגן זיי דארט ארויף אויפן דאך, זיך אביסל אפצוקילן, און במילא אפילו אז מען באנוצט זיך אזא סארט שימוש פון פיר טפחים אוועק, עט רב אוודאי אויך אפשר מודה זיין אז ביי אזא ציור הייסט עס יא א שימוש, ווייל נארמאל ווען א מענטש באנוצט זיך מיט א שטח פון ד' טפחים אוועק דארט זאגט רב ס'איז דרך אויר און במילא אסר'סטו נישט ביסט אינגאנצן נישט קיין מאן דאמר דא, אבער ווען מען באנוצט זיך פאר א הוט, פאר א רעקל, דאס איז זייער גרינג צו נוצן אפילו ד' טפחים אוועק אויך, און ממילא דארט. איז אוודאי עלן די בני רשות הרבים אסר'ן אויף די מענטש וואס איז באלעבאס אויפן גג און מילא פארשטייט זיך מען דארף דארט האבן א לייטער איז פון דארט איז נאך נישט קיין ראיה אז שמואל דארף מען זאל האבן א העקער אלא נאר זאגט די גמרא מהא זה מוציא זיז כל שהוא וממלא וזה מוציא זיז כל שהוא וממלא נאר וואס דען מוז מען טאקע זאגן אנדערש ווי מען האט געזאגט ביז יעצט מען מוז זאגן אז אוודאי האט אביי גוט געוואוסט פון שמואל'ס מימרא. און ער האט געוואוסט אז רב יהודה גייט ארויף אויף דעם שמואל ווייל דאס איז די איינציגסטע פלאץ וואס מען זעט אז שמואל דארף א העקער, פארוואס? ווייל מען זעט אז שמואל דארף מ'זאל מאכן א שאפע, טעמא דאפיק, הא לא אפיק אמרינן אדם אוסר על חבירו דרך אויר, ווייל די איינציגסטע טעם וואס שמואל לאט שעפן וואסער פונעם בור איז ווייל מען מאכט א שאפעלע, ווייל מען מאכט א העקער, אנישט טאר מען זיך נישט באנוצן, זעמער אז שמואל האלט נישט ווי רב, און ער זאגט נישט אז אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר. נאר אוודאי האלט ער אז מ'איז אוסר, חזל האבן מתקן געווען מ'דארף מאכן א העקער, נאר וואס? אביי לייגט סך הכל צו, אז דאס וואס רב יהודה האט געזאגט אז מ'קען זיך באנוצן מיט א שטעקעלע, דאס אליין האט ער אויך בעצם מדייק געווען פון שמואל, פון דעם וואס שמואל זאגט אז מ'דארף א זיז כל שהוא, וואס דאס איז א זיז כל שהוא, א קליינטשיגע שאפעלע, אפילו די שאפעלע איז נישט ד' על ד', נאר וואס זאל נאר נישט זיין, און ממילא פאר דעם אז ס'איז נישט דא קיין שיעור ווי גרויס די שאפע מעג זיין, פאר דעם האט רב יהודה צוגעלייגט אז אפילו ס'איז א שטעקעלע איז עס אויך די זעלבע נקודה ווייל א העקער איז דאס. זאגט יעצט די גמרא, ודרב מהיכא? ווי זעהן מיר טאקע די שיטה פון רב אז אין אדם אוסר על חברו דרך אויר, אילימא מהא, עסט מען וועלן זאגן פון די משנה, וואס מען האט אויך נעכטן געזען, שתי גזוזטראות זו למעלה מזו, עשו מחיצה לעליונה ולא עשו מחיצה לתחתונה, שתיהן אסורות עד שיערבו. עס מען וועלן זאגן פון דער משנה וואס מען האט געזען ווען ס'איז דא צוויי שטחים צוויי גזוזטראות וואס שטעקן זיך ארויס פון א שטוב, איינס איז העכער פונעם אנדערן צען טפחים, און מען מאכט א לאך מיט א מחיצה אין די אויבערשטע און נישט אין די אונטערשטע, האמער געזען אז קיינער האט נישט טארן שעפן וואסער פון די לאך אין די אויבערשטע גזוזטרא שבת. פארוואס? ווייל ביידע באנוצן זיך דא מיטן לעכל, און אויף דעם האמיר געזען, די גמרא זאגט דארט, דף פ ז, די משנה איז אין דף פ ז, אויף דעם זאגט דארט די גמרא, אמר רב הונא אמר רב, רב הונא אמר רב האט געזאגט, לא שנו, די דין וואס מ'האט געזען אין די משנה אז קיינער טאר זיך נישט באנוצן מיטן לעכל, דאס איז נאר אלא בסמוכה, ווען די צוויי גזוזטראות איז איינס לעבן דעם צווייטן, אבל במופלגת ארבעה, עליונה מותרת ותחתונה אסורה, אבער טאמער ס'איז אוועקגערוקט מער פון פיר טפחים איין גזוזטרא פונעם צווייטן, טייטש די רעכטע גזוזטרא לאמיר זאגן איז העכער פון די לינקע, מיט צען טפחים, חוץ פון דעם זענען זיי אויך אוועקגערוקט איינס פון אנדערן מיט פיר טפחים, דעמאלטס זאגט רב, רב הונא זאגט נאך פון רב, אז דעמאלטס איז נישט געזאגט געווארן די דין אז קיינער טאר זיך נישט באנוצן מיטן לעכל, נאר די אויבערשטע גזוזטרא וואס דארט איז די לעכל מיט די מחיצה ער'ט יא מעגן נוצן, און די אונטערשטע נישט, יעצט פארוואס? וואס איז טאקע פשט פון דעם? פארוואס די אויבערשטע מעג יא און די אונטערשטע טאר נישט? לכאורה ביידע באנוצן זיך דא מיטן לעכל, די אונטערשטע קען נאך אלץ נוצן די לעכל, ער נעמט א כלי, ער ווארפט עס, די גאנצע פיר טפחים און אריין אינעם לעכל פון דעם אויבערשטן, און אזוי קענען שעפן וואסער. נאר וואס דען? עט מען מוזן זאגן אז די טעם איז, ווייל היות עס איז אוועקגערוקט פיר טפחים, און אזוי ווי מען האט געשמועסט רב האלט אין אדם אוסר על חברו דרך אויר, און במילא איז די אונטערשטע גזוזטרא אינגאנצן נישט קיין מאן דאמר דא, ער קען אינגאנצן נישט אסר'ן אויף די אויבערשטע גזוזטרא, איז פארדעם די אויבערשטע גזוזטרא מעג זיך באנוצן מיטן לאך, און די אונטערשטע נישט קיין מאן דאמר דא, און פאר דעם טאר ער זיך נישט באנוצן מיט דעם, אבער אויף דעם זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל דילמא שאני הכא דכיון דלזה בזריקה ושלשול, ולזה בשלשול לחודיה כלזה בזריקה ולזה בפתח דמי, וואס טייטש אזוי? לאמיר זיך מצייר זיין די צוויי גזוזטראות, און לאמיר קודם כל נאכאמאל איבערשמועסן וואס איז די שיטה פון רב, אונז האט מען געזען אז רב האלט, אז ווען ס'איז דא א שטח וואס פאר איינעם איז עס א זריקה און פאר די אנדערע איז עס א שלשול, זאגט רב, ביידע וועלן זיך נישט טארן באנוצן מיט דעם, שמואל זאגט, דער וואס פאר אים איז עס א שלשול, ער מעג זיך באנוצן מיט דעם, ווייל שלשול איז גרינגער פון זריקה, רב האלט ניין, נישט קיין חילוק, פאר דיר איז עס א זריקה פאר יענעם איז עס א שלשול, ביידע זענען גלייך און קיינער טאר זיך נישט באנוצן מיטן שטח, יעצט וואס איז טאמער פאר איינעם איז עס א פתח און פאר די אנדערע איז עס א זריקה, אדער פאר איינער איז עס א פתח און פאר די אנדערע איז עס א שלשול, ס'טייטש פאר איינעם קומט עס אן גאר גרינג ס'איז ממש לעבן זיך, און פאר די אנדערע קומט עס אן שווער, דעמאלטס איז אוודאי רב אויך מודה אז פאר יענער וואס פאר אים איז עס א פתח, ער קריגט די שטח דא, ער מעג זיך באנוצן מיט דעם די אנדערע נישט, און במילא לאמיר יעצט טראכטן וואס טוט זיך דא מיט די גזוזטראות, די אויבערשטע גזוזטרא, וויאזוי שעפט ער וואסער? ער נעמט א דלי, א כלי, ער מאכט א שלשול, ער לאזט עס אראפ אריין די וואסער אריין אזוי שעפט ער ארויף וואסער, די אנדערע גזוזטרא, די אונטערשטע גזוזטרא, די גזוזטרא וואס איז אוועקגעריקט ד' טפחים, וואס דארף ער טון צו שעפן וואסער? ער דארף נעמען א כלי, ער דארף עס ווארפן אין די הייעך. ער דארף עס ווארפן אזוי מין הויעך ס'זאל אנקומען ארויף צען טפחים, ווייל די אויבערשטע גזוזטרא איז דאך העכער פון אים מיט צען טפחים, חוץ פון דעם דארף ער אויך מאכן זיכער אז ס'פארט די גאנצע שטח פון פיר טפחים וואס איז דא אפגעטיילט, ער דארף עס ווארפן פיר טפחים אין די לענג, חוץ פון דעם נאכדעם קומט נאך א שלשול נאך אויך. קען זיין זאגט די גמרא, ביי אזא סארט ציור וואס פאר די אויבערשטע גזוזטרא איז אזוי מין גרינג צו שעפן, און פאר די אונטערשטע גזוזטרא איז עס אזוי מין קאמפליצירט, ער דארף ווארפן אין די הייעך, ער דארף ווארפן אין די ברייט אין די לענג, ער דארף עס מין אראפנידערן, שפעטער צוריק שעפן, קען זיין ביי אזא ציור זאגט מען אז ס'איז אזוי גרינג פאר דיר און אזוי שווער פאר דיר, קריגט עס אוודאי די אויבערשטע, ווייל ס'איז אזוי ווי ס'איז א פתח פאר די אויבערשטע און א זריקה פאר די אונטערשטע, וואס ביי אזא ציור קריגט דאך עס דער וואס פאר אים איז עס א פתח, און ממילא קען זיין פאר דעם זאגט רב אז ווען ס'איז מופלגת ווען ס'איז אפגעטיילט איינס פון דעם צווייטן באלאנגט דעם לעכל פאר די אויבערשטע גזוזטרא, נישט פשט ווייל די אונטערשטע איז אינגאנצן נישט קיין מאן דאמר דא, נאר ווייל די אונטערשטע איז ממש שווער דא אנצוקומען דא, אבער קען אוודאי זיין ביי סתם א ציור אז ס'וואלט נישט געווען אזוי שווער אנצוקומען, ער וואלט נישט געדארפט ווארפן אין די הייך און אין די ברייט און שפעטער אראפנידערן אין די גאנצע מעשה דא אזוי ווי די מעשה וואס איז דא דא, קען זיין ביי אזא ציור וואלט רב אוודאי מודה געווען אז אפילו ביסטו אוועקגעריקט פיר טפחים ערגעץ ביסטו נאך אלץ א מאן דאמר קענסט נאך אלץ אסר'ן אויפן צווייטן, און אויף דעם זאגט טאקע די גמרא, די גמרא נעמט אן אז דאס איז טאקע נישט קיין ראיה. אלא נאר מוז מען זאגן אז די ראיה אז רב האלט אז אין אדם אוסר על חברו דרך אויר פון א צווייטע פלאץ, אלא מהא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב, נאר פון די מימרא פון רב נחמן וואס רב נחמן האט נאכגעזאגט פון רבה בר אבוה וואס ער האט נאכגעזאגט פון רב דאס איז נאך א מימרא פון רב, זאגט ער אזוי, שני בתים ושלש חרבות ביניהם, טאמער ס'איז דא צוויי שטיבער וואס יעדע שטוב האט א פענסטער אריין אין א חצר, יעצט די חצר וואס איז לעבן יעדע שטוב, איז נישט ממש א חצר, נאר ס'איז א חרבה, ס'טייטש א צעהאקטע שטוב, למשל לאמיר זיך מצייר זיין, אונז האמיר דא צוויי געהעריגע שטובער, איינס אויפן רעכטן זייט, איינס אויפן לינקע זייט, צווישן די שטובער איז דא דריי חרבות, איינס לעבן צווייטן, ס'טייטש לעבן די רעכטע שטוב איז דא א חרבה, ממש לעבן אים, שפעטער איז דא א מיטלסטע חרבה, לעבן די ערשטע חרבה, און שפעטער איז דא די לינקע חרבה, וואס איז ממש לעבן די לינקע שטוב, קומט אויס יעדער איינער אז ער קוקט ארויס פון זיין פענסטער, קוקט ער אריין אין א חורבה אריין, חוץ דעם איז דא א מיטלסטע חורבה, וואס די מיטלסטע חורבה טיילט אפ די צוויי חורבות וואס זענען מחובר צו די צוויי זייטן פון די שטוב, יעצט די חורבות זענען דאך צעווארפענע בנינים, און במילא קען מען אוודאי אנקומען פון איין חורבה צום צווייטן, מען קען אריינווארפן פון דא צו דא, ס'נישט דא קיין געהעריגע ווענט, נישט דא קיין געהעריגע דאך, ס'איז צוזאמגעווארפענע בנינים, איז ביי אזא ציור זאגט אונז רב אז זה משתמש בסמוך שלו על ידי זריקה, וזה משתמש בסמוך שלו על ידי זריקה, והאמצעי אסור, זאגט רב אזוי. אונז עמיר יעצט שוין מפרש זיין אזוי ווי די מסקנא פון די גמרא גייט טאקע בלייבן, וואס טייטש, רב האלט אז יעדער איינער מעג זיך באנוצן מיט די חורבה וואס איז לעבן זיין שטוב, דורך דעם וואס ער שטעקט ארויס די קאפ פון פענסטער און מאכט א שלשול, ער נידערט אראפ עפעס אריין צו די חורבה אונטער זיך לעבן זיין שטוב, פארוואס? ווייל היות וואס די חרבה וואס איז לעבן דיין שטוב איז א שלשול פאר דיך, אה יענער וואס איז אין די אנדערע הויז קען אויך עפעס נעמען פון זיין פענסטער אריין ווארפן צו די חרבה וואס איז לעבן דיין שטוב, אבער אונז האבן דאך געזען רב האלט אז אין אדם אוסר דרך אויר, איז היות וואס די חרבה וואס איז לעבן דיין שטוב איז אוועקגערוקט פון יענע שטוב, לאמיר זאגן מען רעדט פון די רעכטע שטוב, די רעכטע שטוב און די רעכטע חרבה, די רעכטע חרבה לעבן די רעכטע שטוב איז ממש איינס לעבן דעם צווייטן, טאמער די לינקע שטוב וויל עפעס אריינווארפן די רעכטע חרבה, איז עס אוועקגעריקט ד' טפחים, ביי אזא ציור זאגט רב, יענער קען נישט אסר'ן אויף מיר, פארדעם, די חורבה דא וואס איז לעבן מיין שטוב, מעג איך זיך באנוצן מיט דעם, יעצט פארשטייט זיך אין א געהעריגע אופן טאמער לאמיר זאגן ס'וואלט געווען א טיר פונעם שטוב אריין צו דעם חורבה, וואלט מען סתם אזוי נישט געטארט נוצן די חורבה, פארוואס, ווייל ס'דאך דא דא א מיטעלסטע חורבה אויכעט, און אז אין די מיטעלסטע חורבה טאר קיינער נישט טראגן, איז יעדע חצר האמיר דאך געזען וואס איז פרוץ צו א צווייטע רשות, וואס אין די צווייטע רשות טאר מען נישט טראגן טאר מען אין די רשות אויך נישט טראגן נאר דא רעדט זיך אז ביי אן אופן וואס ס'איז נישטא קיין טיר אריין צו די חורבה די איינציגסטע וועג אנצוקומען צום חורבה איז דורך די פענסטער איך ווארף עפעס ארויס פון פענסטער מיט א שלשול קען איך אנקומען צו די חורבה פארדעם זאגט רב יעדער איינער מעג זיך באנוצן מיט די חורבה וואס איז לעבן זיין שטוב פארוואס ווייל פאר דיך איז עס א שלשול פאר יענעם איז עס אוועקגערוקט מער פון ד' טפחים און פארדעם אסר'ט יענער נישט אויף דיר. דו מעגסט זיך באנוצן דא, אבער די מיטלסטע חרבה, די מיטלסטע חרבה, זאגט רב, טאר קיינער נישט נוצן. יעצט בעצם דארף מען פארשטיין פארוואס אין די מיטלסטע חרבה טאר קיינער נישט נוצן. לכאורה, היות וואס ס'איז אוועקגערוקט פון יעדעם איינעם ד' טפחים, וואלט יעדער זיך געמעגט באנוצן מיט די מיטלסטע חרבה. ווייל אזוי ווי מ'האט געזען, אין אדם אוסר על חברו דרך אויר. איז אזוי ווי מ'האט געזען ביי די בור, וואס א בור איז אוועקגערוקט פון ביידע חצירות מיט ד' טפחים, מעג זיך יעדער באנוצן דא, און פארוואס די מיטלסטע חרבה נישט, און אויף דעם גייט זיך בעצם די גמרא שטעלן. זאגט די גמרא יתיב רב ברונא וקאמר להא שמעתא, רב ברונא האט נאכגעזאגט די מימרא פון רב, אמר ליה רב לעזר, האט רב לעזר ס'איז דא וואס זענען גורס דא רב לזר אים געפרעגט, בר ביי רב, סטייטש דער תלמיד פון בית מדרש, אמר רב הכי, רב האט אזוי געזאגט, אמר ליה, זאגט אים רב ברונא אין, זאגט רב לזר, אחוי לי אושפיזיה, ווייז מיר וואו רב וואוינט, אחוי ליה, האט אים רב ברונא געוויזן, אתא לקמיה דרב, איז רב לזר געגאנגען צו רב, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, אמר מר הכי, דו האסט אזוי געזאגט? אמר ליה האט ער אים געזאגט אין, יא, איך האב אזוי געזאגט. אמר ליה, האט רבי אלעזר געפרעגט פון רב, וואס עפעס האסטו גע'אסר'ט די מיטעלסטע חצר? לכאורה, די מיטעלסטע חצר איז אוועקגערוקט ד' טפחים פון ביידע זייטן, און ממילא זאל זיך יעדער מעגן באנוצן דא. נאר וואס דען? מוז מען זאגן אז אוודאי האלטסטו אז אדם אוסר על חברו דרך אויר, אפילו עס איז אוועקגערוקט ד' טפחים קענסטו, ביסט נאך אלץ א מאן דאמר דא, און קענסט נאך אלס אסר'ן אויף יענעם. אויב אזוי, דארף איך פארשטיין די אנדערע חלק, וואס עפעס האסטו מתיר געווען יעדער איינער זיך צו באנוצן מיט די חורבה וואס איז לעבן זיין שטוב? קענסט מיר נישט זאגן אז די סיבה איז ווייל דו מעגסט נוצן חורבה לעבן דיין שטוב ווייל די אנדערע חצר אסר'ט עס נישט, ס'איז דאך נישט אזוי, די אנדערע חצר אסר'ט עס יא, אפילו ס'איז טאקע אוועקגעריקט ד' טפחים, אבער מ'האט דאך יעצט געזען אז דו האלטסט אז אפילו ווען ס'איז אוועקגעריקט ד' טפחים קען מען אסר'ן, והא ראיה אז אין די מיטלסטע חצר לאזטו נישט טראגן, איז דארף מען פארשטיין פארוואס לאזטו די חצר וואס איז לעבן דעם שטוב פארוואס דארט לאזטו יא טראגן פארוואס לאזטו דארט יא משלשל זיין, נאר וואס דען וועט מען מוזן זאגן אז די סיבה איז ווייל בכל זאת פאר מיר איז עס גרינג און פאר דיר איז עס שווער, די חורבה וואס איז לעבן מיין שטוב פאר מיר איז עס נאר א שלשול און פאר דיר איז עס א זריקה, איך דארף פשוט משלשל זיין דא א כלי און עס אראפנידערן צו די חורבה וואס איז ממש לעבן מיין שטוב, און דו דארפסט עס ווארפן ביז אהער, אבער דאס קען דאך אויך נישט זיין, זאגט ר' אלעזר, ווייל והא מר הוא דאמר לזה בשלשול ולזה בזריקה שניהם אסורים, דו רב זאגסט דאך אז ווען פאר איינעם איז עס א שלשול און פאר די צווייטע איז עס א זריקה, איז ביידע איז אסור זיך צו באנוצן מיטן שטח, און במילא ממה נפשך, זאלן אלע דריי זיין אסור, אדער אלע דריי זיין מותר, און וויאזוי שטימט דא דיין מימרא? אמר ליה, ענפערט רב, אוודאי האלט איך אז ברגע עפעס אוועקגערוקט ד' טפחים פארלירט טאקע א מענטש זיין גאנצע שליטה, און דאס איז טאקע די סיבה אז יעדער איינער אין די חורבה וואס איז לעבן זיין שטוב מעג ער זיך דארט באנוצן, ווייל יענער קען נישט אסר'ן אויף דיך פון מער פון ד' טפחים אוועק. איי אויב אזוי, פרעגסטו מיר וואס טוט זיך מיט די מיטלסטע, פארוואס ביי די מיטלסטע האב איך גע'אסר'ט אויף יעדעם צו טראגן, זאגט רב ווייל דו האסט נישט פארשטאנען די גאנצע היכי תמצא דא, דא רעדט זיך נישט ביי אן אופן אז ס'איז דא דריי חורבות, איינס לעבן דעם צווייטן לעבן דעם דריטן, און די צוויי פון די זייט זענען לעבן ביידע שטיבער, די אינדערמיטן איז צווישן די צוויי, זאגט רב וואס עפעס? אמר ליה מי סברת דקיימי כשורה לא, דקיימי כחצובה, זיי שטייען חצובה זאגט רש"י אזוי ווי א בענקל מיט דריי פיס, וואס טייטש אזוי? די חורבות דא גייט אזוי, ס'איז דא דריי חורבות, אויסגעשטעלט אזוי ווי א סגול, נישט ממש ווי א סגול, נאר אזוי ווי א פתח מיט א צירי אונטער דעם, וואס טייטש ס'איז דא איין חורבה וואס דאס איז אזוי ווי א פתח, דאס לויפט פון דעם רעכטן שטוב צו די לינקע שטוב, און היות וואס די חורבה לויפט פון דא צו דא, און ביידע האבן דא א שליטה אין דעם, ביידע זענען נישט אוועקגערוקט ד' טפחים פון דעם, ביידע קענען מאכן דא א שלשול אריין צו יענעם חצר, איז פאר דעם איז טאקע די דין אז די חורבה דא איז יעדער איינער אסור, ווייל יעדער האט דא א שליטה, און דאס איז די חצר האמצעית וואס פון דעם האט מען גערעדט, חוץ פון דעם, אונטער דעם, וואס טייטש ס'איז דא חוץ פון דעם וואס איז דא א חורבה וואס לויפט פון די רעכטע שטוב ביז די לינקע, איז אויך דא צוויי חורבות וואס זענען אפגעטיילט מיט א וואנט וואס איז איינס איז לעבן דעם רעכטן און איינס איז לעבן דעם לינקען, וואס אויף דעם האב איך געזאגט אז די רעכטע באלאנגט צו די רעכטע און די לינקע באלאנגט צו די לינקע, איי די לינקע קען אויך אריינווארפן אין די רעכטע? אויף דעם זאג איך ניין, היות וואס איז דרך אויר ס'איז אוועקגערוקט ד' טפחים, און רב האלט אז א דרך אויר אסר'ט מען נישט ממילא מעג יעדער איינס זיך מעגן באנוצן מיט די חורבה וואס איז לעבן זיין שטוב, איז על כל פנים האבן מיר דא א ראיה אז רב האלט טאקע אז אין אדם אוסר על חברו דרך אויר, זאגט יעצט די גמרא, אמר ליה רב פפא לרבא, האט רב פפא געפרעגט פון רבא, לימא שמואל לית ליה דרב דימי? לכאורה שמואל האלט נישט ווי רב דימי, וועלכע רב דימי? דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, מקום שאין בו ארבעה על ארבעה, מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו, די באקאנטע מימרא פון רב דימי, וואס האט מען שוין געהאט דא כמה וכמה פעמים דא אין מסכת עירובין אז טאמער ס'איז דא א שטח וואס די שטח איז צווישן א רשות הרבים א רשות היחיד אבער ס'איז נישט קיין ד' על ד' ס'האט נישט אויף זיך ד' על ד' איז דאך ס'א מקום פטור און ממילא יעדער איינער מעג זיך באנוצן מיט דעם סיי די בני רשות הרבים סיי די בני רשות היחיד נאר וואס מען דארף אויפפאסן נישט אריבערצופירן א חפץ פון רשות הרבים צו א רשות יחיד ווייל דאס קוקט נישט אויס גוט דאס טאר מען נישט טון דאס שמעקט שוין פון מלאכת הוצאה אבער יעדער איינער מעג זיך דא באנוצן. יעצט בעצם פארשטייט רב פפא אז ס'איז דא א פארגלייך צווישן אזא ציור, צווישן א שטח וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' צווישן צוויי חצרות, איז דא א פארגלייך צווישן די ציור און א ציור וואס איז דרך אויר, וואס טייטש אזוי, ווען דו האסט א שטח וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' איז בעצם ווען דו לייגסט עפעס ארויף אויף דעם, הייסט עס נישט כאילו ס'ליגט אויף דעם, ווייל הנחה, האט מען געזען מסכת שבת, מאכן א הנחה, אראפלייגן א זאך אויף א שטח, הייסט נישט קיין געהעריגע הנחה נאר טאמער דער שטח איז ברייט ד' על ד', און ממילא יעדע זאך וואס מ'לייגט ארויף אויף דעם שטח דא וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד', איז כאילו ס'שוועבט נאך אין די לופט, ס'איז נישט קיין געהעריגע שימוש, ס'איז עפעס אזא שוואכע שימוש וואס מ'באנוצט זיך דא, און ממילא דאס איז בעצם פונקט ווי ווען איינער באנוצט זיך מיט א שטח וואס איז ד' טפחים אוועק, ווען איינער האט א שטח וואס איז לעבן זיך, דאס איז א געהעריגע שימוש, ווען ס'איז מער פון ד' טפחים אוועק, דאס הייסט שימוש דרך אויר, די שטח דא וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' איז אויך בעצם אזוי ווי א שימוש דרך אויר, און במילא לויט רב איז נישט קיין שום פראבלעם, אזוי ווי רב האט געזאגט אז א שימוש דרך אויר מעג מען זיך באנוצן, למשל ביי די בור האט מען געזען ביידע חצירות זאלן זיך מעגן באנוצן מיט די בור, דא אויך יעדער וועט זיך מעגן באנוצן מיט דעם שטח דא, אבער לויט שמואל וואס שמואל זאגט מען דארף א סימן, פרעגט רב פפא זאל מען דא אויך דארפן עפעס א סימן עפעס א שאפע אז מענטשן זאלן וויסן אויסצושיידן צווישן אזא סארט שטח און א שטח וואס איז יא ד' על ד' ווייל דאס איז פונקט ווי א ציור וואס א מענטש באנוצט זיך דרך אויר. זאגט די גמרא ניין, ענפערט רבא, התם רשויות דאורייתא, הכא רשויות דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, וואס טייטש רבא ענטפערט אזוי, אוודאי האלט שמואל אז בעצם דארף מען נישט קיין סימן דא, ווייל דא וואס רעדט זיך אז לעבן דעם שטח וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' איז דא א רשות הרבים און א רשות היחיד, און פארוואס ווילסטו איך זאל מאכן א סימן, כדי מענטשן זאלן חלילה נישט טראגן פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד, דאס דארף מען נישט חושש זיין. ווייל דאס איז א דאורייתא'דיגע איסור, און ממילא אויף דאורייתא'ס איז קיינער נישט חשוד, מענטשן פאסן גאר שטארק אויף אויף דאורייתא'ס, מה שאין כן דא, ביי א שטח וואס איז אוועקגערוקט ד' טפחים פון א חצר, וואס דא, דאס איז א דרבנן בעצם, די גאנצע דיון דא איז סך הכל דרבנן, ס'טראגן פון איין רשות יחיד צו א צווייטע רשות יחיד, מיט עירוב אן עירוב, ס'איז אלעס דרבנן, פארדעם זאגט שמואל דא דארף מען יא האבן א היכר א סימן, א זיז כל שהוא, אז מענטשן זאלן אויפפאסן און וויסן אז דא מעג מען טאקע טראגן ווייל דא איז עס אוועקגערוקט מער פון ד' טפחים, אבער טאמער ס'איז נישט אוועקגערוקט ד' טפחים, דארף מען אויפפאסן ווייל מען קען עובר זיין אויף א דרבנן, זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר ליה רבינא לרבא, האט רבינא געפרעגט פון רבא, מי אמר רב הכי, האט דען רב געזאגט אז אין אדם אוסר על חברו דרך אויר, והא איתמר מען האט געלערנט שני בתים משני צידי רשות הרבים רבה בר רב הונא אמר רב אסור לזרוק מזה לזה שמואל אמר מותר לזרוק מזה לזה, וואס איז די דין ווען ס'דא צוויי רשות היחיד'ס און ס'פארט אריבער א רשות הרבים צווישן דעם, און ביידע רשות היחיד'ס באלאנגען צו די זעלבע מענטש, איז איינער וויל דא גיין און ווארפן א חפץ פונעם רשות היחיד אויף איין זייט רשות הרבים צו די אנדערע. יעצט בעצם מ'טאר נישט ווארפן א חפץ פון א רשות היחיד דורך א רשות הרבים, נאר ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'ווארפט עס העכער צען טפחים, וואס ווען ס'איז העכער צען טפחים, העכער צען טפחים איז נישטא קיין דין רשות הרבים, און במילא הייסט עס נישט כאילו די חפץ גייט אריין אין רשות הרבים, די שאלה איז צו מ'מעג צו מ'טאר נישט, האט רב געזאגט מ'טאר נישט, שמואל האט געזאגט מ'מעג יא, און במילא זאגט די גמרא, פארוואס זאגט רב דא מען טאר נישט? לכאורה די טעם איז ווייל היות וואס די רבים וואס גייט דא אריבער אין רשות הרבים באנוצט זיך דא מיטן שטח וואס איז העכער צען טפחים ס'האט טאקע נישט קיין דין פון א רשות הרבים אבער זיי באנוצן זיך דא מיט דעם שטח און ממילא ס'הייסט טאקע נישט ממש באנוץ ס'נישט כאילו זיי לייגן זאכן אין די לופט אבער מען באנוצט זיך דא פארדעם טארסטו נישט דורך ווארפן דארט עפעס א חפץ אויב אזוי די באנוצונג וואס די רבים באנוצט זיך דא מיט די לופט העכער צען טפחים וואסערע סארט באנוצונג איז דאס? ס'איז נישט קיין געשמאקע באנוצונג, און ממילא פארשטייט די גמרא דאס איז די זעלבע סארט באנוצונג ווי א שימוש דרך אויר, אזוי ווען א מענטש באנוצט זיך מיט א שטח וואס איז ד' טפחים אוועק, די זעלבע זאך דער מענטש אין רשות הרבים באנוצט זיך מיט די לופט וואס איז העכער אים, און מיט אזא סארט שוואכע באנוצונג. פון דעסט וועגן זעהט מען רב זאגט אז מען טאר נישט ווארפן א חפץ פון די שטוב צו יענע שטוב, זעהט מען רב האט יא א פראבלעם ווען מען באנוצט זיך מיט אזא שוואכע סארט באנוצעניש, איז אויב אזוי פארוואס דא ביי אונז זאגט ער אז ווען מען באנוצט זיך מיט א שטח ד' טפחים אוועק, גייט מיר אינגאנצן נישט אן דאס הייסט אינגאנצן נישט גענוצט און ממילא קריגט יענער דעם שטח, אמר ליה, ענטפערט רבא, לאו מי אוקימנא דמידלי חד ומתתי חד, זימנין דמגנדר ונפיל ואתי לאיתויי, זאגט רבא, דו האסט נישט פארשטאנען דעם דין דארט, דאס וואס רב אסר'ט דארט צו ווארפן פון איין רשות היחיד צום צווייטן, רעדט זיך נישט ביי א געהעריגע ציור, אוודאי ביי א געהעריגע ציור איז דא צוויי שטיבער מעג מען, נאר דארט רעדט זיך אז איין שטוב איז העכער פונעם צווייטן, און דער וואס שטייט אונטן ווארפט זיין חפץ צו די העכערע שטוב, און ממילא נישט אלעמאל עט עס געלינגען, אסאך מאל עט עס אראפפאלן אויף די ערד אין רשות הרבים, איז דאס אליין ס'פאלט אראפ אויף די ערד אין רשות הרבים נישט קיין פראבלעם ס'א מתעסק מ'איז פטור, אבער ס'דא א חשש אז ס'פאלט אראפ עט די מענטש גיין עט עס אויפהייבן עט עס אריין טראגן אין רשות היחיד דאס איז שוין יא א פראבלעם דאס איז ממש הוצאה, פאר דעם זאגט רב מ'טאר נישט ווארפן, אבער אוואדע אזא סארט באנוצעניש פון דרך אויר זאגט רב הייסט אינגאנצן נישט קיין תשמיש הייסט נישט זיך באנוצט, און פאר דעם זאגט רב ביי אזא ציור איז אוודאי די דין אז אין אדם אוסר על חברו דרך אויר, זאגט די הייליגע משנה, די משנה גייט דא קובע זיין א דין וואס אונז האבן שוין בעצם געזען אז כדי צו מאכן אן עירובי חצרות מוז די עירוב ליגן אין א שטוב, פארוואס ווייל די גאנצע תפקיד פון אן עירובי חצרות כאילו יעדער איינער וואוינט אין דעם שטוב און ממילא מוז עס ליגן אין א שטוב, שפעטער עמיר זען אין די גמרא אז ביי שיתופי מבואות איז נישט אזוי ביי שיתופי מבואות איז גענוג אז די שיתופי מבואות די שיתוף אליין די עסן וואס מען האט גענוצט דא ליגט אין א חצר עס מוז נישט ליגן אין א שטוב. אבער עירובי חצרות מוז עס ליגן אין א שטוב, זאגט די משנה אזוי, הנותן את עירובו בבית שער, טאמער איינער לייגט די עירובי חצרות אין א בית שער, בית שער האבן מיר געזען אז עס איז א קליינע בודקע ווען מען גייט אריין צו א חצר, וואס בדרך כלל וואוינט מען נישט דארט, קיינער וואוינט נישט אין א בית שער, די שומר שטייט דארט אבער ער וואוינט נישט דארט, אדער אכסדרה, ער לייגט עס אריין אין אכסדרה דאס איז א פלאץ וואס האט א דאך, וואס האט נישט קיין ווענט, אדער מרפסת, מרפסת האבן מיר אויך געזען איז א אויפגעדעקטע פלאץ וואס מען וואוינט נישט דארט, איז היות וואס דאס איז נישט קיין שטוב, אינו עירוב הייסט נישט קיין עירוב, די עירוב טוט גארנישט אויף ווייל די עירוב מוז ליגן אין א שטוב, נאך מער זאגט די משנה, והדר שם אינו אוסר עליו, טאמער איינער עט זיך אריינציען וואוינען אין א בית שער, וואוינען אין א אכסדרה, וואוינען אויף א מרפסת, היות וואס דאס הייסט נישט קיין דירה, אסר'ט ער נישט אויפן מענטש, עס טייטש טאמער א מענטש וואוינט אליין אין א חצר, חוץ פון דעם וואוינט איינער אין די בית שער, דאס הייסט נישט געוואוינט, און מילא דארף איך נישט מאכן קיין עירוב מיט יענעם, אזוי אויב ס'זאגט מיר א פאר וואוינען דא צוזאמען און ווילן מאכן עירובי חצרות צוזאמען, דארף מען נישט מאכן עירובי חצרות מיט יענעם, ווייל דאס הייסט נישט געוואוינט, אבער זאגט די משנה, בית התבן, און בית הבקר, און בית העצים, און בית האוצרות, כל מיני שטיבער וואס מען האלט דארט צו תבן, שטרוי, אדער בקר, רינדער, עצים, העלצער, אוצרות, סתם אוצרות זאכן וואס מען האלט אין שטיבער, דעמאלטס היות ס'איז געמאכט צו וואוינען דארט הרי זה עירוב, דאס הייסט יא א גוט עירוב, ווייל דאס הייסט שוין יא אן א שטוב, והדר שם, טאמער איינער וואוינט דארט, למשל, ער בארגט פון די בעל הבית א שטח צו וואוינען,

דא ס'איז א בית תבן ס'איז א בית בקר ס'איז סתם עפעס א שטוב וואס ער האט ביי זיך אין חצר און במילא בעצם טארן זיי יעצט נישט טראגן ווילאנג זיי מאכן נישט קיין עירוב אבער זאגט רבי יודא טאמער די באלעבאס לאזט איבער כלים ער באנוצט זיך נאך אלץ בעצם ס'טייטש א תפיסת יד ער לאזט איבער כלים ביי יענע שטוב דארט אינעם גאסט הויז ווי ער לאזט יענעם בארגן ווי ער לאזט יענעם דינגען ער לאזט איבער זיינע אייגענע כלים דארט דעמאלטס דארפן זיי נישט מאכן קיין עירוב פארוואס ווייל היות וואס איך האב דארט נאך כלים פשט איך וואוין אויך דארט, דו ביסט סך הכל א גאסט ביי מיר, ס'איז נישט פשט דו וואוינסט דא, איז דעמאלטס ביסטו אינגאנצן נישט קיין מאן דאמר דא און איך דארף נישט מאכן מיט דיר אן עירוב. זאגט די הייליגע גמרא אמר רב יודא בריה דרב שמואל בר שילת, האט רב יודא בריה דרב שמואל בר שילת געזאגט, כל מקום שאמרו הדר שם אינו אוסר, וואס טייטש ווי חזל האבן קובע געווען אז ווען א מענטש וואוינט אין א געוויסע פלאץ הייסט עס נישט געוואוינט, און במילא אסר'ט ער נישט אויפן באלעבאס, ער איז נישט קיין מאן דאמר דא, מען דארף אים נישט האבן אויף צו מאכן עירובי חצרות, איז דאך פשט אז דער פלאץ ווי ער וואוינט איז נישט קיין שטוב, און במילא די דין. הנותן את עירובו אינו עירוב, טאמער מ'עט דארט לייגן דעם עירוב, איז די עירוב נישט קיין עירוב, למשל, טאמער א מענטש וואוינט אין א בית שער, אדער א מענטש וואוינט אויף א מרפסת אן אכסדרה, וואס די דין איז, ער אסר'ט נישט אויף מיר, איך דארף נישט מאכן עירובי חצרות מיט אים, אין הכא נמי, אבער די בית שער, די אכסדרה, די מרפסת, קען איך אויך נישט לייגן דארט אן עירוב, ווייל ס'איז נישט קיין שטוב, חוץ. זאגט רב יודא בריה דרב שמואל בר שילת חוץ פון א מבית שער דיחיד טאמער ס'איז דא א חצר וואס נאר איין מענטש וואוינט אין דעם חצר און ביי די אריינגאנג פון דעם חצר איז דא דארט א בית שער דאס איז אוודאי די דין אז טאמער איינער וועט וואוינען דארט דארף איך אים נישט מצרף זיין צו מאכן עירובי חצרות איך קען ווייטער טראגן אפילו איינער וואוינט דארט אבער פון דעסט וועגן די עירוב מעג איך דארט אריינלייגן פארוואס ווייל בעצם וואס איז די טעם אז א בית שער הייסט נישט קיין דירה? די טעם איז ווייל יעדער גייט דארט אריבער. אלע בני החצר גייען אריבער די בית שער אזוי גייט מען דאך אריין אין חצר. פארדעם סתם אזוי הייסט עס נישט קיין דירה און פארדעם קען מען דארט נישט לייגן קיין עירוב און ווען איינער וואוינט דארט הייסט עס נישט געוואוינט. אבער דא אז נאר איין מענטש וואוינט אין די חצר קען עס נאך הייסן א דירה אז מען זאל קענען דארט לייגן אן עירוב ווייל ווי נישט ווי די זעלבע מענטשן וואס וואוינען אין שטוב גייען דא אריבער די בית שער אזוי ווי נאך א צימער פון שטוב. אבער צו גיין וואוינען דארט אז א מענטש זאל ממש וואוינען דארט. הייסט עס נישט געוואוינט ווייל אלע שטובס מענטשן גייען דא אריבער און פארדעם לגבי אן עירוב קען מען דארט לייגן אן עירוב אבער לגבי אז א מענטש זאל דארט וואוינען אז מען זאל אים יעצט מצרף זיין צו עירובי חצרות אוודאי איז דאס נישט און ער אסר'ט נישט אויף דעם מענטש וואס וואוינט אין די חצר יענער קען ווייטער טראגן אן אים אויך. זאגט ער ווייטער וכל מקום שאמרו חכמים אין מניחין בו עירוב מניחין בו שיתוף די אלע פלעצער מען האט געזען אז מען קען נישט דארט לייגן אן עירוב ווייל ס'הייסט נישט קיין דירה און א עירוב דארף זיין אין א שטוב אבער שיתופי מבואות קען מען דארט לייגן מען קען לייגן שיתופי מבואות אין א בית שער אין א אכסדרה אין א מרפסת אבער איין פלאץ קען מען נישט לייגן שיתופי מבואות ווי חוץ מאויר מבוי, אין די מבוי אליין אין די אפענע שטח פון די מבוי דארט דרייט זיך ממש א רבים, ממילא דארט ס'איז נישט גוט אפגעהיטן, פארדעם קען מען דארט נישט לייגן שיתופי מבואות איבעראל אנדערש קען מען לייגן שיתופי מבואות ווייל שיתופי מבואות האט א אנדערע תפקיד פון עירובי חצירות, נישט פשט יעדער וואוינט דארט נאר אלע זענען זיך משתף, און ממילא קען עס ליגן אין א חצר אויכעט, פרעגט די גמרא מאי קמשמע לן, וואס איז די חידוש דא פון רב יהודה, תנינא מען האט דאך שוין געלערנט אין די משנה הנותן את עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב, עירוב הוא דלא הוי הא שיתוף הוי, כ'זעה שוין אליין אז ס'איז אן עירוב, ס'איז נישט קיין שיתוף, און ממילא די אלע דינים ווייס איך פון זיך, ענטפערט די גמרא, בית שער דיחיד, ואויר דמבוי איצטריכא ליה דלא תנן, וואס טייטש אוודאי די פשוט'ע דינים וואס רב יהודה האט געזאגט, אז כל מקום שאמרו הדר שם אינו אוסר, הנותן את עירובו אינו עירוב דאס ווייס איך פון די משנה, און אוודאי דאס האט געזאגט כל מקום שאמרו חכמים אין מניחין בו עירוב מניחין בו שיתוף ווייס איך אויך פון די משנה, נאר דאס אז אויר המבוי נישט, און דאס אז ווען ס'איז א בית שער פאר איין מענטש אליין קען מען דארט יא לייגן אן עירוב, דאס האב איך נישט געוואוסט פון די משנה, און דאס איז די חידוש פון רב יהודה. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט דאס אויך געלערנט אין א ברייתא, הנותן את עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת ובחצר ובמבוי, הרי זה עירוב, וואס בעצם די ברייתא שטימט אינגאנצן נישט, והתנן אין זה עירוב, ווי אזוי קען שטיין אז ווען מען לייגט אריין אן עירוב אין א בית שער הייסט עס א עירוב, שטייט דאך קלאר אז נישט, נאר וואס דען מען דארף גורס זיין אימא הרי זה שיתוף, שיתופי מבואות קען מען דארט לייגן אבער עירובי חצרות נישט, פרעגט אבער די גמרא שיתוף במבוי לא מינטר, שטייט דאך איינע פון די זאכן וואס שטייט דא אין די ברייתא אז מען קען עס אריינלייגן א מבוי אויכעט, אונז האמיר דאך געזען אז אין א מבוי קען מען נישט לייגן שיתופי מבואות, זאגט די גמרא אימא בחצר שבמבוי, דאס דארף מען אויך דא גורס זיין די ברייתא אז נישט ובחצר ובמבוי, נאר אז מען לייגט אריין שיתופי מבואות אדער אין א בית שער אדער אין א אכסדרה אדער אין א מרפסת אדער אין א חצר שבמבוי, דאס וועט הייסן א גוטע פלאץ צו לייגן דארט שיתופי מבואות, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום, טאמער בני חבורה שכנים זיצן צוזאמען זיי עסן א סעודה, און סקומט אריין שבת, איז פת שעל השלחן, סומכין עליה משום עירוב, ואמרי לה משום שיתוף, וואס טייטש טאמער זיי האבן נישט געמאכט עירובי חצרות צוזאמען די אלע וואס זיצן דא צוזאמען, קענען זיי זאגן אויף די ברויט וואס איז אויפן טיש, דאס זאל זיין די עירוב, און אזוי איז עס א עירוב, אדער, ס'דא וואס זאגן, אז נישט זיי קענען מאכן פון די ברויט אויפן טיש אן עירוב נאר זיי קען מאכן פון די ברויט אויפן טיש שיתופי מבואות צוזאמען, און בעצם די חידוש דא איז אז אפילו ס'איז נישט זייער סעודה, ס'באלאנג אבער היות זיי קענען דארט עסן, איז פשט יעדער קען עסן פון די ברויט, באלאנגט די ברויט פאר יעדעם קענען זיי דאס טון, זאגט יעצט די גמרא אמר רבה ולא פליגי, דאס וואס טייל זענען גורס זיי קענען מאכן עירובי חצירות, און טייל זענען גורס זיי קענען מאכן שיתופי מבואות, איז נישט קיין מחלוקת נאר ס'ווענדט זיך ווי די סעודה איז, כאן במסובין בבית, כאן במסובין בחצר, ווען זיי זיצן אין א שטוב קענען זיי מאכן עירובי חצירות, מיט די ברויט וואס ליגט אויפן טיש, ווען זיי זיצן אבער אין א חצר, איז עירובי חצירות קענען זיי נישט מאכן ווייל עירובי חצירות קען מען דאך נישט לאזן אין חצר, אבער שיתופי מבואות קען מען מאכן, ווייל שיתופי מבואות קען מען אויך האלטן אין א חצר. זאגט די גמרא אמר ליה אביי לרבה, אביי זאגט צו רבה, תניא דמסייע לך ס'דא א ברייתא וואס זאגט אויך אזוי עירובי חצירות בחצר ושיתופי מבואות במבוי, אז עירובי חצירות קען מען האלטן אין א חצר, און שיתופי מבואות קען מען האלטן אין א מבוי, וואס בעצם האט מען דאך געזען ביידע נישט אזוי, און אויף דעם פרעגט די גמרא והוינן בה עירובי חצירות בחצר מען קען דען האלטן עירובי חצירות אינעם חצר, והתנן מ'האט געלערנט אין משנה הנותן את עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב, זעט מען עס דארף זיין אין א שטוב, נאר וואס דען דארף מען זאגן אזוי, אימא מען דארף גורס זיין די ברייתא עירובי חצירות בבית שבחצר, עירובי חצירות קען מען לייגן אין א שטוב וואס די שטוב איז אין א חצר, און שיתופי מבואות מיינט אויך נישט דו קענסט לייגן אין מובי אליין, נאר די שיתופי מבואות דארף מען לייגן בחצר שבמובי, אין א חצר וואס איז אין א מובי.